א גוטן ערב שבת קודש, פרשת קורח, היינט מיטוואך איז געווען די סענטענסינג פון מיילעך שניצלער, יעצט אזוי ווי איך האב ענק שוין געזאגט אפאר וואכן צוריק אז די סענטענסינג איז נאר פארמאל, מיט אנדערע ווערטער זיי האבן שוין אפגעמאכט זייער מיינד וואס זיי גייען טון, און כ'האב ענק שוין געזאגט ס'איז דא איינער אין דעם די-עי'ס אפיס אונז ווייסט מען נאכנישט פונקטליך ווער דאס איז אונז ווייסט מען נישט ווי די געלט בלייבט שטיין דאס גייט מיט גרויס געלט. און מען לאדט ארויס אלע חזירים, איך האלט אז ברוך מרדכי זאל יעצט מאכן אז ער וויל נאכאמאל גיין פאר טרייעל, מען האט עפעס אויסגעלאזט, ס'קען אים געלונגען, ווייל דער מיסטער טאמפסאן סאמהאו האט א זייער א שארט מעמארי, ער האט נישט געכאפט אז סאטמאר האט אים באגראבן און באשמירט, און די מינוט ער איז געווארן געוועלט האט ער זיינע אלטע חברים איבערגעלאזט, און ער האט אנגעהויבן צו גיין מיט סאטמאר, קען זיין זיי האבן אים צוגעזאגט אז זיי וועלן אים מאכן גאווערנאר פון ניו יארק, נאר די וועי הי'ז גאוינג נאו, גייט ער אפילו נישט בלייבן קיין די-עי אויך נישט ביקאוז קודם כל דאס וואס ער טוט א גוטע זאך ער לאזט ארויס די וואס זיצן דארטן אומזינסט אין תפיסה דאס איז זייער גוט אבער דאס וואס די שטאט פארט אויף רעדער דאס איז אן אומגליק ס'איז ממש דער גוי האט מורא ארויסצוגיין אין די גאס מען שיסט מען האלט אין איין שיסן מען האט דעם וויקענד אויך געשאסן און א קינד איז געווען אינוואלווד און ער קען עס נישט אפשטעלן סא זאגן זיי יא ווייל מען האט צוגענומען עפעס פאליס וואס זיי פלעגן אטעקן הייזער אלעס איז פיין. די באדעם ליין איז, ס'טויג נישט. און ס'האט אונז געדויערט לאנג ביז מ'האמיר טשארלס היינס אויכעט געמאכט ער זאל זיין אין די מצב ווי ער איז. איך בין געשטאנען ווער ס'געדענקט אין פראנט פון זיין אפיס מיט א צוויי דאלערדיגן סיין וואס איך האב געמאכט און ס'געשטאנען מיסטער טשארלס היינס וויי אר אלל די דזשואיש פעדאפיילס וואקינג איז איט ביקאוז אוו מאני? די זעלבע סיין גיי איך איבערמאכן, שרייבן, מיסטער קען טאמפסאן וויי אר אלל די דזשואיש פיפל וואלקינג, איז איט ביקאוז אוו מאני? ס'קען נישט זיין וועגן וואוטס ווייל אונז האבן דאך נישט געוואוט פאר אים. יעצט געווענטליך ווען מ'גייט פאר סענטענסינג נאכדעם וואס ס'איז געווען א דיעל, די דזשאדזש זאגט איי פראמיס טו גיוו יו דיס ענד דיס, געווענטליך טוישט מען דאס נישט, און איך איך האב דאס געוואוסט. אונז קען מיר דעם סיסטעם, אונז ווייס מיר אז דאס קען מען שוין כמעט ווי נישט איבערדרייען אנלעס עפעס אריינקומען עפעס א מעידזשער באמב איז במילא. האבן אונז געוויסט אז דארט צו גיין האט נישט קיין שום פעיס וועליו, ס'איז נאר אויף אזויפיל, אזוי ווי יעצט דאס דא, מען נעמט ארויס אלע טשארלס היינס קעיסעס און מען טוט זיי נאכאמאל פראסעקיוטן, ס'איז שוין געשען אזוי ווייט די וואך אז די פעדערל גאווערמענט האט איבערגענומען פון די סטעיט, די סטעיט האט געמאכט א ספעשל פענעל צו אינוועסטיגעיטן, און די פעדערל גאווערמענט האט נישט ליב ווען ס'איז דא קאראפטעד קריים.

צוועלף גרויסע גארבידזש בעגס מיט וויכטיגע אינפארמעישאן, סא דאס איז זייער גוט פאר די פעדערל גאווערמענט ווייל יעדעס מאל זיי וועלן עפעס זאגן און ער וועט זאגן ס'איז נישט אזוי געווען וועלן זיי זאגן אונז האלט מיר ס'איז יא אזוי געווען ווייל אין דיינע שרעדעד פעיפערס איז דאס נעלם געווארן. ס'האט אונז גענומען פיר יאר שווער זיך צו שלאגן, זיבעציג אדער אכציג פראצענט פון די פעדאפיילס זענען געגאנגען געוואקט, ביי הענע ווייט אין אפיס איז אריין געקומען צענדליגע קעיסעס און די קעיסעס האט זי אלץ געזאגט גאו האום, דאונט מעיק ען אישו אוט אוו איט, ווייל זי האט עס נישט געוואלט פראסעקיוטן, דאס קומט יעצט אלעס ארויס. יעצט ווען די פעדערל איז דארטן, איז איך האב געהייסן די אלע וואס איך געדענק נאך ווער עס זענען געווען, זאלן גיין מאכן א קאמפלעינט, הענע ווייט מעט מעג מיטגיין אין דזשעיל, מיט טשארלס היינס ווי מיט איר מאן אשר ווייט, זיי האבן אפגעטון כל דבר אסור, האסט געוואלט צוקומען צו מיסטער טשארלס היינס, ביסטו געגאנגען צו אשר ווייט, ער האט דיר געטשארדזשט א פי, און ער האט אלעס ערלעדיגט. יעצט שטעל דיר פאר, אין אזא מין חשכות וואס מ'האט געקענט טון מיט קינדער וואס מ'האט געוואלט, איז אויך געווען אביסל רעספעקט וואס טשארלס היינס האט געהאט פאר ווי ער האט עס גערופן היי פראופייל קעיסעס. און ווי נישט וואס האט איינגעזעצט וועבערמאן האט איינגעזעצט ברוך מרדכי'ן, ער האט איינגעזעצט ווען ער האט איינגעזעצט, ווען ער האט זיך שוין נישט געקענט ארויסדרייען האט ער איינגעזעצט די ריכטיגע חברה אויף א לאנגע צייט. שטעל דיר פאר דעי קעיסעס. קומט יעצט טאמסן'ס אפיס און זיי צווישן עס. קענסט דיר פארשטעלן? יעצט, פאריגע וואך האט טאמסן געפייערט עלף מענטשן פון זיין אפיס. די גרויסע פראסעקיוטער וואס האט געדארפט ברוך מרדכי'ן פראסעקיוטן, די גרויסע פראסעקיוטער וואס האט נישט פארלוירן טוירטי פאר קעיסעס, דער פראסעקיוטער האט זי אויך געפייערט ווייל זי איז געווען פארמישט אין דעם גאנצן שטינק מיט מיסטער טשארלס היינס און מיט דעם דזשאדזש און מיט אנדערע זאכן. און ביי דע וועי, א טאג נאכדעם וואס מען האט איר געפייערט איז ארויסגעקומען אז איינער פון די מענטשן וואס זי האט איינגעזעצט איז געווען שקר, זי האט אים טאקע גוט געטריילט, זי האט אים געגעבן כ'ווייס נישט וויפיל צענליגע יאר תפיסה, מען האט אים יעצט ארויסגעלאזט. דא איז געווען אזא חושך ותוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אבער. ער האט געהאט אביסל דרך ארץ פאר היי פראופייל קעיסעס עספעשעלי טשיילד סעקשועל אביוז איז דרך ארץ אויף די בעלעט. דער טאמפסאן אדער האט ער נישט דעם אפיס אדער כאפט ער נישט וואס ער טוט, ער האט געזאגט ביי אים זיין אלע קעיסעס די זעלבע ס'איז נישט דא היי פראופייל ס'טייטש אזוי אז א יונגל גייט און גנב'עט א באבל גאם בזוקה באבל גאם פון א סטאר אדער אז מ'הארגעט א מענטש ס'איז די זעלבע זאך ביי אים. און וואס וועט ער טוהן? ביי ביידע וועט ער גארנישט טוהן, ער האט יעצט א מישען, ער וואקט נאך ארום מיט זיין סוט ווי ער גייט קעמפעינען, ער לויפט ארום אויפן טרעיל און גייט ארום רעדן אז קוק איך לאז ארויס נאך א מענטש וואס ער געזעסן פאר גארנישט, נאך א מענטש וואס ער געזעסן פאר גארנישט, און דערווייל פארלירט ער די שטאט, און אלע צייטונגען די אלע לויערס זאגן אז די שטאט איז אין א חרבן, ער מיינט ער לויפט נאך ארום יעצט קעמפעינען, ער כאפט נישט ער האט שוין לאנג געווינען, ער כאפט נישט אז סאטמאר האט אים באשמוצט און באזידלט מיט אלעם. די ערשטע וואס זענען געווען אין זיין אפיס איז געווען סאטמאר, און דעיס גייען מיר אונז יעצט פייטן? אונז גייען מיר זיך נישט לאזן, העהעהה, ס'איז כשזה קם זה נופל, ס'גייט גיין ווייטער. ממילא איך האב געוואלט האבן ארויס דריי מעידזשער פונקטן אין מיין טעסטעמאני, זיי האבן נישט געוואלט איך זאל רעדן, זיי האבן געזאגט ס'איז נישט גוט, ס'איז נישט אהער, האב איך געזאגט אזוי, צו ס'איז גוט צו נישט, וועל איך מיך זארגן. עניוועי, בקושי האבן זיי מתיר געווען, זיי האבן געזאגט איך מוז פארשרייבן וואס איך גיי זאגן, ס'איז געווען א גאנצע זאך. למעשה, איך האב יא גערעדט. כ'האב געוואלט ארויסברענגען דריי פונקטן, קודם, א ליגנט וואס זיי האבן פארקויפט פאר די צייטונג, אז איך האב נישט קיין שום קאנטיניוד פראבלעם פון דעם וואס האט מיר געגאסן די בליטש. יעצט, איך האב געוואלט וויסן אין קאורט, פון וואנעט ווייסן זיי דאס? זיי האבן מיך קיינמאל נישט געבעטן איך זאל זיי ריליעסן מיין היפא, ס'איז דא א היפא לא. קיינער קען נישט אריינגיין אין דיין פייל, סאו אבוויעסלי האבן זיי געזאגט א זאך וואס איז ליגנט. און דאס האבן זיי נישט געוואלט ווייל איך וויל ס'זאל זיין אף די בוקס. ווייל וואן פיין דעי גייט דאס אלעס ארויסקומען. וואטש און סי. ס'געווען אמאל א מענטש, ער איז געווען אין אונגערן, און ס'איז אריינגעפארן די ערשטע מאל די באן. און ער האט זיך ארויפגעשטעלט ביי די טרעקס, ער האט געמיינט ער קען אפשטעלן די באן. נישט געוואוסט ווי פאוערפול א באן איז. און די באן נעמט זיך פייפן. אזוי ווי ס'פייפט.

בקיצור, און ער הערט אינעם אנדערן צימער דעם פייף, שרייט ער פארן מענטש וואו ער איז איינגעשטאנען, טו מיר א טובה, האק אים אפ שנעל די נאז, ווייל ווען ער וועט גרויס ווערן וועט ער איבערטרעטן מענטשן. און די זעלבע דא אויכעט, אונז וויל מיר ס'זאל זיין אלעס גערעדזשיסטערט, ווייל איין שיינעם טאג וועלן די פעדערל אריינקומען צו טאמסן אויכעט, עס איז ממש נישט מעגליך אז זאלן עס נישט טון, ווייל די קאראפשן איז אזוי גרויס, און אונז געבן מיר איבער יעדן קאראפשן וואס אונז ווייסן מיר, וואס אונז ווייסן מיר נישט ווייסט מען נישט. אבער די קאראפשן איז אנבעליוועבל, אונז ווייסט מען נישט ווי די געלט הייבט זיך אן און ווי ס'שטעלט זיך אפ, צו ביי דוב הייקינד, צו ביי וואלף סאנדער, הערש וואלף סאנדער, צו גאר בעריש פרייליך איז דא אינוואלווד. ס'איז דא א גאנצע אינטערוויו אין בלאט ווי בעריש פרייליך זאגט וואסער א פיינער מענטש טאמסן איז, און דער צודרייטער אהרן טייטלבוים דער סאטמאר רב זאגט ברבים ער האט שוין געטוהן טובות פאר אידן, אהרן דו ווייסט נישט ווי גוט דו פארסט, דו זאגסט דאך אונז. דו געסט דאך אונז אזויפיל אינפארמעישן וואס דאס אלעס נוצט מען אונז ס'דאך מורא'דיגע אינפארמעישן האסט געזאגט קלאר יא טאמפסאן איז א גוטער ער טוט אונז טובות וואס הייסט ער טוט דיר טובות ווי קען ער דיר טון טובות איז ער א די עי צו איז ער נישט סא כ'וויל דיר זאגן יאסל וואלדמאן האט דיר פארמאכט די פיסק אבער ביטערליך פארמאכט דיין פיסק ער האט דיך געהאלטן ביים איינזעצן און דו מיינסט טאקע אז יעצט איז געווארן אנדערש? ניין, ס'איז דא הונדערטער יאסעלע וואלדמאנס, ס'איז דא טויזענטער פארווייטיגטע מענטשן, און איין שיינעם טאג מיט די אלע שיינע חניפות אין די צייטונגען וועסטו באצאלן א פרייז. ווי גייסטו זאגן אזא זאך? באט עניוועי, יעצט זאל מיר צוריק גיין דא. סאו איך האב געוואלט נאך א זאך זאל זיין אן די בוקס, אז זיי האבן קיינמאל נישט גערעדט צו מיר, זענען געקומען מיט א פארטיגע זאך, ווען איך גיי ווען נישט צו יעדן קעיס וואלט איך אפילו נישט געוויסט אז מ'האט שוין געמאכט א פלי. אזוי ווייט מ'האט מיך אפילו נישט אפגעקאלט, נישט נאר מ'האט מיך נישט אפגעקאלט א וואך צוויי פריער פארדעם, נאר מ'האט מיך אפילו נישט אפגעקאלט אז ס'גייט זיין דער קעיס, איך פאלא נאר די אלע סעקשועל אביוז קעיסעס בין איך דארט געווען, איז אינדרויסן געבט מיר אזא זאג דער ארי פארקאש דער עי די עי, ער זאל וויסן דיס איז וואט איט איז, איט איז וואט איט איז און מ'קען גארנישט טוהן. סא דאס האב איך געוואלט אז ס'זאל זיין געדאקיומענטעט אין קאורט, נישט מארגן גייט טשארלס היינס עס שרעדן. דערפאר קען ער נישט שרעדן ווייל דאס איז געדאקומענטעד געהעריג אין קאורט. און נאכדעם איז דא א דריטע זאך, דער שייגעץ שניצלער, משה מיילעך שניצלער, איז געגאנגען און ער האט איינגערעדט א מעשה אז איך בין אריין צו אים אין סטאר, איך האב אים אויפגערעגט און ער האט געגאסן בליטש. נאו וועי! כ'האב געזאגט דעם דזשאדזש קוק אויף די מינוטס פונעם וויטנעס וואס ער איז אין די ליקער סטאר, שרייבט קלאר ס'איז געווען אין פראנט פון די סטאר, ער האט געזען ווי שניצלער, ער קען שניצלער האט ער געזאגט ווייל ער איז א שכן קעגן איבער און ער איז געלאפן מיט א גלעזל ער האט נאכנישט געוויסט מיט וואס אראונד און אראונד און ער האט געקראסט א ברייטע גאס און ער איז אנגעקומען ביז צו די זייט גאס און ער געט מיך א קלאפ אין די זייט און ער געט מיר א שפריץ די בליטש אין פנים, דאס האב איך געוואלט ס'זאל זיין דאקיומענט דאס איז מוראדיג וויכטיג. שודנט געט עוועי וויט דיס לייז. עכ"פ האב איך דאס געזאגט די דרשה פארן דזשאדזש, כ'האב עס אריינגעלייגט אינמיטן די ווערטער ווייל זיי האבן דאס נישט געוואלט הערן, ווייל ס'מאכט זייער נישט קיין גוטן איינדרוק אויפן דזשאדזש אויך נישט, מעקס הים לוק ווערי אוקווארד, נאכדעם געט דער דזשאדזש א רוף אן, ער האט זיך געוואלט ווייזן, ער האט געזאגט איך זאל זאגן מיין גאנצע דרשה, ער האט זיך געוואלט ווייזן ער האט רחמנות אויף מיר, און נאכדעם געט ער אזא זאג פאר דעם שניצלער און הויך שרייט ער כ'האב נישט געזען אז דו האסט רימארס כ'האב נאר געזען

הי דידנט אנלי ענטעגענייז מי, הי אלסא ענטעגענייזד טויזענטער פרויען און טויזענטער קינדער, וואס די קינדער האט מען אויסגעלערנט דורך מיין האטליין אז זיי זאלן וואטשן זיך און אויב מ'טאטשט זיי זאלן זיי קומען פאראויס, סאו וואס איך וועל אים יעצט גיין מוחל זיין? נא וועי! האב איך געזאגט הייבט די דזשאדזש אן, זעט אויס ער איז א ספרדי, הייבט ער אן דארט אזוי, אה יו נאו דעי סעי אויף יום כיפור סלחתי סלחתי, איך האב געלאזט רעדן, איך האב נאכאמאל געזאגט איי דאונט פערגיוו הים,

אלע קעיסעס פארוואסערט, חוץ דעם וואס זעמער געגאנגען מיט גרויסע כוחות מיט די טעלעוויזשאנס און ס'איז געווען א היי פראופייל קעיס, חוץ דעם האט ער אלעס צעוואסערט האט יעדן געלאזט וואקן, היינט נעמט מען ארויס די אלע קעיסעס, יעדער קומט פארווערד יעצט, שוין אפירגענומען אסאך קעיסעס זיי האבן מיך אפגעקאלט, די גאווערמענט וויל רעדן מיט זיי, די פעדערל גאווערמענט, איטס דזשאסט א פראסעס דעט טעיקס טיים. באט דאס קען נישט זיין. איך האב געזאגט פאר די פעדס, זאלסט וויסן איין זאך, דעם בילדינג דארפסטו צושפארן, דארפסט עס געבן פאר די אלע מענטשן וואס זענען געזעסן אין דזשעיל פאר גארנישט פופצן צוואנציג יאר, זיי קענען נישט יעצט אנהייבן א נייע לעבן, געסט אוועק דעם בילדינג, סיי דעם אפיס בילדינג פון טשארלס היינס, דאס איז די די עי'ס בילדינג, און אויכעט קענסטו אוועק געבן דעם גאנצן סופרים קאורט, זאלן זיי דארט וואוינען, ווייל דאס טוט גארנישט מער ווי ס'מאכט קאראפשען, קאראפשען, קאראפשען, און ס'דזשענערעיט. געלט פאר די אלע סאטמארע חברה, איך ווייס צו ער הייסט וואלף הערש סאנדער צו דוב הייקינד, דעטס אלל הי דאז, און קען זיין ס'האט געכאפט שוין צו מיסטער טאמסאן אויך, איך קען עס נישט זאגן פאר א פאקט ווייל איך ווייס נישט, נאר איך האב אים געווארנט ווען ער איז געלאפן. דיס קאמיוניטי איז נאט טאלקינג אבאוט פייוו און טען טאוזענט דאלער, דעיר טאלקינג אבאוט טו טרי הונדרעט טאוזענט דאלערס טו ביגין וויט. און זעהט אויס אדער איז ער דורכגעפאלן אדער האט ער סתם נישט קיין שכל צו וויסן ווער זיינע פרענדס זענען ווער זיינע ענעמיס זענען. און איך האב אויך געזאגט פאר די פעדס מען דארף דעם גאנצן בילדינג אויסקלינען, מען דארף אלע עי די עי'ס אהיימשיקן, ווייל די אלע וואס האבן געקענט די קאראפשן גייען שוין נארמאל נישט ווערן, דארף זיי אלע אהיימשיקן, מען דארף עפענען א נייע בילדינג. ס'איז גענוג ביי משה פרידמאן דארטן ווי ער דרוקט דעם איד, אדער ווי די ארוינים דרוקן דעם בלאט, ס'איז גענוג א קליינער אפיס, ווייל אז מ'וועט זיך פירן ווי עס דארף צו זיין, ס'וועט נישט זיין אזויפיל וועיסטינג און גניבות מיט שקרנות, דעמאלטס וועט מען נישט ברויכן מער פון דעם. היינט איז אויך געווען די קעיס פון יאסעלע פריד, יעצט קוק אן וואסערא מיסטעיקס, איך האב עס געזאגט פאר מיסטער היינס, איך האב אים געשריבן א בריוו, קוק וואסערא מיסטעיקס דו האסט געמאכט, דו האסט געשריבן, אז דו ווילסט יאסעלע פריד'ס קעיס פראסעסן ווייל ער איז שוין געווען א. דאס איז שוין די צווייטע. די ערשטע געווען וואס ער האט אין קאורט האט ער געמאכט א פיקטשער, און די צווייטע איז דאס וואס ער האט מ'האט אויסגעשאסן דעם אויג פאר דעם מיסטער פעטערסאן. האב איך זיי מסביר געווען, ער איז זיך געגאנגען שלאגן פאר דעם קעיס ווייל ער גייט דא באווייזן אותות ומופתים באדמת בני חם. ער האט באוויזן אזוי. די ערשטע קלאגע האט מען אים שוין באפרייט, היינט גייט די צווייטע קלאגע, מען וועט אים דאס אויך באפרייען, ווייל משה אבות המוסרים האט נאך גענוג געלט צו באצאלן דאס אויך, דאס איז אלעס מאני, איטס אלל מאני, כ'ווייס נאר נישט ווי די מאני בלייבט סטאק, אבער דאס איז נישט קיין יושר, סאו היינט איז געווען א הירינג, מען האט צוגעשטופט אויף א חודש ארום, ס'איז גארנישט, שריי איך, פארוואס האט טאמפסאן געדארפט האבן די אלע קעיסעס, וואס האט ער זיך משוגע געמאכט, אזוי ווי ער האט געטוישט דעם טוילעט סיט האט ער געדארפט זאגן איך טויש אלעס. אלע אלטע קעיסעס זאלן גיין א גאנג, זאל איינער נעמען קער דערפון, איך הייב אן מיט א קלין אפיס, נאכדעם איז ער געגאנגען און ער האט זיך געשלאגן אז ער וויל האבן דעם קעיס פון ברוך מרדכי לעבאוויטש, ער האט דאך געגעבן ברוך מרדכי נאך אסאך א בעסערן דיעל ווי טשארלס היינס, טשארלס היינס האט אים געוואלט געבן פון פאר טו סיקס, ער האט אים געגעבן טו יערס, איך האב אים נאך געגעבן א בעסערן דיעל, יעצט איז דא צוויי וועגן צו טראכטן, אדער. ער ווייסט נישט וואס ער טוט, הי איז קאמפליטלי אוט אוו איט, און דאס איז שווער צו זאגן ווייל ברוך מרדכי איז א היי פראופייל קעיס. די אנדערע וועג צו טראכטן איז אז ער האט שוין לכתחילה געבעטן דעם קעיס ווייל ער ער איז שוין געווען אונטערגעקויפט אונטער די חברה וואס דוב הייקינד נעמט, מ'האט נאך נישט געמוזט געבן געלט, מען האט אים נאר געזאגט ליסען ווי גאנע ראן פאר יו, ווי גאנע דא, ווי גאנע דא. דאך מורא'דיג שוין ווען נישט איז נישט צו פארשטיין, ער איז געגאנגען זיך שלאגן עמטליך אויף ברוך מרדכי'ס קעיס, און וואס איז געווען דער סוף? ער האט אים נאך געגעבן אסאך א בעסערן דיעל, און די פרוי וואס האט געדארפט פראסעקיוטן ברוך מרדכי'ן האט נישט געוואלט, זי האט געזאגט איך זעה נישט וויאזוי איך קען אים פראסעקיוטן ווייל מען האט דאך די וויטנעסעס אפגעקויפט, פאר איינעם האט מען געגעבן אכט הונדערט טויזנט און פאר איינעם זעקס הונדערט און פופציג טויזנט, אבער דער אמת איז ס'איז נישט צו פארשטיין די גאנצע זאך, ווייל עפטער אלל סעט ענד דאן, נאך אלעמען, איז דא דא א גרויסער פראבלעם, עפטער אלל סעט ענד דאן. ווייל אז ער איז זיך געגאנגען שלאגן אויף דעם קעיס איז דאך דער פשט אז ער האט עפעס געדארפט וויסן. נו, אז דו האסט אזוי, אז דו האסט נישט געוויסט אז דו האסט אפילו נישט קיין פראסעקיוטער, און נאכדעם ער האט גענומען די פראסעקיוטער דעם וואס האט וואס האט געטרייעלט פֿיר און דרײַסיק מערדער קעיסעס, ווי קומט אריין סעקשועל אביוז צו מערדער קעיס? אז להבדל א רב קען חושן משפט קען ער אורח חיים? דהיינו ס'איז די אנדערע נישט קיין שידוך. סאו. די אלע וואס זיי טוען אנאליזן יעדן מאוו וואס ער מאכט זאגן זיי די מענטש האט נישט קיין שום קאמען סענס אין עניטינג הי איז דואינג, וויאזוי האט ער געוואלט נעמען א פרוי וואס זי האט געפראסיקיוט טערטי פאור קעיסעס פון האמעסייד און איר איבערגעבן א סעקשועל אביוז קעיס און נאכדעם איז זי קלוגער פון אים, זי האט געהאלטן דירסט מיך אויסנוצן פאר דיינע זאכן, זיי ווילן דאך עניוועי ער זאל דורכפאלן די גאנצע. זיי זענען דאך נאך פון טשארלס היינס'ס חברה, זיי לאכן פון אים. סאו למעשה האט ער גענומען א פרוי וואס זי זאל פראסעקיוטן די סעקשועל אביוז קעיס ווען זי האט בכלל נישט קיין איידיע אין דעם, זי איז ביזי מיט האמעסייד, און אויסער דעם האט מען געטראפן אז די האמעסייד איז אויכעט ליגן, דער אפיס האט נישט געדארפט האבן קיין עדות, געדארפט פאבריצירן א ליגנער האט מען פאבריצירט, מען געדארפט זאגן פאר די סאטמארע בחורים זאגט דעם פערדן אז ער איז געווען דער וואס האט געהארגעט חזקאל שמש, האט יעדער געזאגט דער פערד, דאס איז דאך אונזער פראבלעם, עטס מיינטס עטס האטס געטון גוט מיט דעם? עטס האטס קאראפטעד טשארלס היינס, ער איז געווען א שטרענגער פון אנפאנג נאר עטס האטס געזעהן ס'האט זיך ענק לוינט סאו כדאי אז שלעזינגער וואס איז געווען אינוואלווד אין די רציחה פון חזקאל שמש ס'זאל נישט ארויסקומען זיין שייגעץ שיכור האט מען איבערדרייען די גאנצע קאמיוניטי אז ס'זאל נישט זיין סעיף נאכדעם איז דא נאך א זאך ער איז געגאנגען און ער האט פארלאנגט אז ער וויל האבן דעם קעיס פון דעם וואס מען האט געהארגעט שטארק, שטארק האט מען געהארגעט אין לאנג איילענד און דארט האט געדארפט זיין דער קעיס, נאר דארט האבן דאך נישט די אידן קיין קאנעקשאנס מיט די פאליס, וואלט מען דאך אנגעהויבן צו אינוועסטיגעיטן און ארויסגעקומען אז ס'איז געווען גאר אחינו בני ישראל זענען געוען פארמישט אין די גאנצע זאך, האט מען זיך מיישב געווען מען טוט אן אנדערע זאך מ'וועט עס אהער בעטן, און טאמפסאן פאר סאם ריזען אדער ווייל האט נישט געכאפט וואס סאטמאר טוט מיטן, אדער ווייל מ'רעדט פון גרויס געלט. פון געלט, פון פאליטיקעל פעיווערס, מען האט אים צוגעזאגט אז ער וועט נאך ווערן פרעזידענט פון אמעריקע, איך ווייס וואס ער האט זיי צוגעזאגט, זיי האבן אים צוגעזאגט, איז למעשה איז ער געגאנגען ער האט אהער געבעטן דעם קעיס, ס'איז שוין דורך א האלב יאר זיכער, ס'איז נישט דא קיין רוצח, מ'האט געטראפן עפעס איינעם א מענטש וואס ער זאגט ער איז געווען דער דרייווער, מ'איז געוואויר געווארן ער האט זיך שוין פיר מאל סותר געווען, ס'איז שקר די גאנצע זאך, ס'איז דא עפעס א. קעש טשעקינג וואס האט צוגעגנבעט ביים עולם מיליאנען און מען האט געמיינט אז דאס איז אן אינוואלוומענט דערווייל איז שטיל געווארן די קעיס אויכעט. אלעס סאיז שטיל סא יעצט וויל איך פרעגן דעם עולם ווער האט א נצחון איך צו עטס אז א אינגערמאן ווי שטארק וואס ער איז געווען א גרויסער בעל צדקה א וואוילער מענטש ער האט געהאט א שטוב מיט נײַן קינדער מיינעך און ער איז געווען א מולטי מיליאנער. אמת ער האט געטוהן גניבות, ער האט געטאפלט בענק מיט אלעם, אבער דאס האט ער דאך נישט אליינס געטוהן, דאס האט ער דאך געטוהן מיט די שותפים, דאס האט מען דאך ביי אונז אויסגעלערנט, איך זאג שוין לאנג, אין אמעריקע איז נישט דא קיין עושר, ס'איז דא א גנב וואס דויערט נאר צייט ביז מען כאפט אים, אין יוראפ איז דא אלטע עשירים, דור מפר דור עשירים, אין אמעריקע קענסטו מארגן ווערן א מיליאנער, ס'איז דא אפגענארט א באנק מיט הונדערט מיליאן דאלער האסט עס געטאפלט און א גוטן טאג, סאו קומט אויס אז דער שטארק א וואוילער מענטש געווען. און קיינער וועט נישט וויסן ווער ס'האט אים געהארגעט, פארוואס מ'האט שוין מסתמא פאר די אלמנה באצאלט אפאר טאלער אויכעט, און קיינער זוכט שוין נישט. סא איז וויל איך דיך פרעגן א קשיא, ווען איינער, יעצט זאל זיך מאכן חס ושלום איינער זאל דיך הרג'ענען, און דו האסט נישט דאס געלט וואס לייזער קעסטנבוים צו ווי פערלמוטער צו די אלע אנדערע, ווען דו האסט נישט די געלטער, ווי זיכער ביסטו אין די שטאט? ביי א לייף אינשורענס פאליסי ווייס איך אליין פון פיר פינף מענטשן וואס מ'האט געהארגעט. איינער איז דער ר' שמחה אלתר די מלמד, מען האט אים קלאר געהארגעט אראפגעפושט די סטעפ, ס'איז נישט אז איינער האט היינט מורא צו טוהן א רציחה, און ער האט נישט קיין מורא מ'עט אויסזאגן אויך נישט, ווייל מען וועט אים גראד ווי מען זאגט אפשטילן, טא ווי האלט מיר יעצט? מען האלט מיר אז מיר אין א דזשאנגל, דעטס אלל, אבער איך האב געוואלט ארויסברענגען מיינע פונקטן. דער דזשאדזש האט מיך עטליכע מאל אינמיטן שטיל געמאכט ווייל ער האט נישט געוואלט מען זאל עס ארויסברענגען, ער האט מיר געהאלטן אין איין זאגן א שיינע דרשה, איך האב אים אויסגעהערט און נאכדעם בין איך ווייטער צוריקגעגאנגען. יעצט איך ווייס נישט פונקטליך וועלכס כ'האב אויסגעלאזט נאך און וועלכס נישט, כ'האף די עיקר פונקטן האב איך אלע געזאגט, אבער איך געב ענק איבער די דרשה אויף ענגליש וויאזוי ס'וואלט געדארפט געזאגט ווערן נאר ער האט מיך אפגעהאקט אפאר מאל אינמיטן, ער האט נישט געוואלט אז מ'זאל רעדן פון דעם קעיס פון יענעם און ער האט געזאגט רעד נאר אויף די אימפעקט וואס ס'האט אויף דיר געמאכט און איך האב אנגעהויבן צו רעדן אויף וואסערע אימפעקט ס'מאכט אויף די קאמיוניטי אז אונז פאלן מיר צוריק יעדן טאג נאך און נאך, האט ער געזאגט ער וויל נישט דאס הערן, ער וויל נאר הערן וואס אויף מיר ס'האט געמאכט אן אימפעקט, איך האב אנגעפיפן, איך האב אים געזאגט זאלסט וויסן איך בין נישט איך, איך בין די קאמיוניטי פון די רעכטע זייט נישט פון די חזירים זייט, און ס'האט געמאכט אויף יעדן א מורא'דיגן אימפעקט, און אז דאס גייט אזוי אנהאלטן עט נישט זיין קיין ארדענונג, און דאס האט אים נישט געשמעקט, נאר איך פייף זיי אלע אן, אונז טו מיר רעדן וואס אונז דארפן.

וויל נאט בי עבענדענד טו דאוז הו וואד אביוז דעם ענד פראטעקט דעיר מאלעסטער. פליז העלפ מעיק אלל אוו ברוקלין ע סעיף פלעיס פאר טשילדרען ענד פאר דאוז הו פייט פאר דעם. דאס איז געווען מער ווייניגער די דרשה. נאכדעם האב איך געזאגט פארן דזשאדזש אז דו זאלסט וויסן ווען כ'האב געהאלטן אינמיטן זאגן דעם דרשה אז די קינדער שרייען נאך, יא ווער שניצלער וואקט איז די דזשאדזש צוריק געפאלן אין בענקל ער האט געזאגט wow דעטס די קיינד אוו אינטימידעישן יו גאו טרו זאג איך אים יא ליסן איף יו קענט טשעינדזש די פלי עטליעסט ס'עט זיין אן די דאקומענט וואס ס'גייט פאר ביי אונז אין קאמיוניטי אמאל איז דאס אויך ווערט מ'האט געהארגעט נעבעך דעם שטארק א שיינע ריינע כפרה אבער אמאל איז דאס ווערט ווייל די פעדערל גאווערמענט מוזן אנהייבן צו וויסן אז דא קען מען הארגענען וועם מ'וויל און קיינער וועט נישט נעמען קער ס'איז א דזשאוק וואס דא איז פארגעגאנגען אלע יארן. מען האט געהארגעט חזקאל שמש, מען האט נישט גענומען קער, מען האט געהארגעט דעם לייזער פאללאק, מען האט אסאך מענטשן געהארגעט, מען האט זיך צווישן זיך געהארגעט, מען האט געהארגעט ר' אלטר שמחה, מען האט געהארגעט נאך אפאר אלטע אידן, מען הארגעט פאר AK פאליסיס, זאל די גאווערמענט אנהייבן צו וויסן אז ווי אר נאט עז האולי עז ווי פרעזענט אווער סעלווס טו בי, האט זיך עס אויך געלוינט. עניוועי, אונז ארבעט מיר ווייטער, קיינער זאל נישט ווערן אפסעט ענד דיפרעסט און מורא האבן, אך, די חזירים זענען שוין צוריק דא, וויל איך זאגן באמת, מיט טשארלס היינס זענען מיר דאך אזוי שלעכט געפארן, און דאס אלעס וואס מיר האבן עפעס געקענט ערלעדיגן איז נאר געווען אין טשארלס היינס צייט, דער טאמפסאן כאפט נאכנישט וואס מען טוט מיט אים, קען זיין ער איז נישט אזוי שלעכט, קען זיין ער כאפט אינגאנצן נישט וואס די חברה טוען מיט. און אונז גייען מיר מאכן זיכער אז די פעדערל גאווערמענט גייט וויסן וואס דא גייט פאר, ווייל אונז קען מיר אזוי נישט לעבן נאך דרײַ יאר צו ווארטן ביז ער וועט מאכן די שטאט פאר א חורבן און נאכדעם וועט מען אים זען ארויסצואוועלן. עניוועי, דאס איז געווען וואס איז געווען היינט אין קאורט, און כ'דענק נאך זאגן א שיעור אם ירצה השם. זייטס אלע געזונט.